דעמאלטס איז והשיב את הגזילה דארף מען עס צוריק געבן, אבער אז נישט, אז ס'האט זיך געטוישט, דארף מען עס מער נישט צוריק געבן, אנשטאטס דעם באצאלט מען געלט, דאס איז די ראיה פונעם פסוק, ווייטער תנינא, ווי זעהט מען אזא דין אין א משנה? ברענגט רבה א משנה, א משנה וואס מ'וועט זעהן דף צ"ג, די משנה זאגט דארט הגוזל עצים ועשאן כלים, איינער וואס גנב'עט האלץ מאכט פון דעם כלים, צמר, ועשאן בגדים, וואל, ער מאכט פון דעם קליידער, איז משלם כשעת הגזילה, דארף ער צאלן די געלט, וויפיל ס'איז ווערט געווען כשעת הגזילה, און די כלים און די בגדים קען ער האלטן פאר זיך, זעט מען קלאר א משנה אז שינוי איז קונה אי נמי, נאך א ראיה פון נאך א משנה, די משנה זאגט אין חולין לגבי ראשית הגז ס'דאך דא א חיוב אז א מענטש וואס שערט אפ זיינע שאף איז א זעכציגסטל דארף מען געבן פאר כהנים, איז טאמער א מענטש האט מפריש געווען רישת הגז, איז לאמיר זאגן ער האט מפריש געווען ראשית הגז ער האט עס נישט געגעבן פאר א כהן יעצט קומט א כהן און כאפט עס צו, איז קען ער עס נישט צוריק בעטן פונעם כהן ווייל ס'איז נישט זיינס ס'באלאנגט פארן כהן, אבער וואס איז טאמער ער האט עס משנה געווען, ער האט עס געפארבט, ער האט עס געמאכט א צווייטע קאליר, איז דא זאגט די משנה לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו, טאמער ער האט געפארבט די ראשית הגז פטור, דארף ער עס מער נישט געבן פארן כהן, ווייל מיטן שינוי האט ער עס אליין קונה געווען, און נאך מער רשי זאגט דארט, איז דארף ער געלט אויך נישט געבן, ווייל ברגע ער האט עס משנה געווען יעצט איז געווארן זיינס, איז קען נישט יעצט א כהן למשל קומען צוכאפן געלט פון אים, ווייל ער קען זאגן פאר יעדע כהן וואס כאפט עס צו, אז נישט פאר דיך וויל איך באצאלן פאר א צווייטע וויל איך באצאלן, דהיינו ווילאנג ס'איז געווען וואל. און די וואל האט באלאנגט פאר די כהנים איז יעדער כהן האט עס געקענט צוכאפן אבער ברגע וואס עס איז דא א שינוי קען עס שוין קיין כהן נישט צוכאפן און הוא הדין געלט קען א כהן אויך נישט צוכאפן איז ביי אזא ציור איז ער פטור אינגאנצן על כל פנים זעהט מען אויכעט אלמא שינוי קונה זעהט מען אז שינוי איז קונה מן התורה יעצט דאס איז לגבי שינוי וואס טוט זיך לגבי יאוש זאגט רבה יאוש, אמרי רבנן דניקני, איך ווייס קלאר כ'האב געהערט פון חכמים אז יאוש איז אויך קונה, פשט איינער וואס גנב'עט א חפץ און די באלעבאס איז זיך מייאש, האב איך געהערט אז דער גנב איז דאס קונה, ס'ווערט יעצט זיינס, און פון יעצט און ווייטער דארף ער מער נישט צוריקגעבן די חפץ, ער קען צוריקגעבן געלט, אבער, זאגט רבה מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן, כ'ווייס אבער נישט צו דער דין איז מן התורה אדער דאס איז נאר מדרבנן, פשט שינוי, איז זיכער מן התורה יאוש ווייס איך נישט. יעצט וואס איז די צדדים? איז רבה מבאר די צוויי צדדים. פון איין זייט קען מען זאגן אי דאורייתא, מידי דהוה אמוצא אבידה. דהיינו מ'לערנט עס ארויס פון איינער וואס טרעפט אן אבידה אז וואס? אז מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה. האי נמי כיון דמייאש מרה קני ליה. אלמא קני. פשט, ווען איינער טרעפט אן אבידה, און די דין איז, טאמער א מענטש האט געטראפן אן אבידה נאכדעם וואס די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען, דארף ער נישט צוריקגעבן די אבידה, ס'איז זיינס ער האט עס קונה געווען. איז די זעלבע זאך קען מען אויך זאגן ביי א גזילה. אז טאמער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, ווערט עס יעצט דעם גזלן'ס. אדער, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, או דילמא, לא דמיא לאבידה אז ס'איז נישט גלייך צו אבידה פארוואס? ווייל אבידה הוא דכי אתאי לידיה בהתירא אתאי לידיה. דהיינו ווען זאגט מען אז א מענטש איז קונה אן אבידה? דווקא ווען ער האט געטראפן די אבידה נאכדעם וואס די באלעבאס האט זיך מייאש געווען. איז פשט די אבידה איז אנגעקומען צו זיינע הענט נאך יאוש, בהיתר, דארט קען ער האלטן די אבידה. אבל האי דא די גזילה כיוון דבאיסורא אתא לידיה היות וואס ס'איז געקומען צום גזל'ען באיסור, דהיינו בשעת ער האט עס געגזל'ט האט זיך דער בעל הבית זיכער נישט גראד מייאש געווען, איז קען זיין דא איז מדאורייתא איז ער עס נישט קונה, נאר וואס? ס'איז מדרבנן הוא דאמור רבנן ניקני מפני תקנת מפני תקנת השבים פשט ס'איז א דרבנן'דיגע דין וואס חזל האבן געזאגט אז יאוש איז קונה מדרבנן אלס תקנת השבים, דהיינו חזל האבן נישט געוואלט מטריח זיין אזא סארט מענטש זאל דארפן זוכן די זאך צוריק געבן פארן באלעבאס, איז א שפעציעלע תקנה האבן זיי געמאכט אז טאמער די באלעבאס האט זיך מיאש געווען קענסטו באצאלן געלט דארפסט נישט צוריק געבן די חפץ אבער קען אוודאי זיין אז מדאורייתא איז ביי אזא זאך ביי גזלן איז יאוש נישט קונה, יעצט דרך אגב, די ראשונים פרעגן אז לכאורה וואס איז די ערשטע צד בכלל? וואס איז די ערשטע צד צו זאגן אז מ'זאל ארויסלערנען גזילה פון אבידה? ביי אבידה איז דאך באמת די דין אז טאמער איינער טרעפט א אבידה פאר די באלעבאס האט זיך מיאש געווען איז עס נישט זיינס איז יאוש העלפט אים נישט יאוש איז נישט קונה נאר האט ער עס געטראפן נאך יאוש דעמאלטס איז יאוש קונה, און וואס איז די צד צו זאגן אז ביי גזילה, גזילה זאל מען יעצט ארויסלערנען פון אבידה אז גזילה העלפט יאוש, אפילו ווען די בעל הבית האט זיך מייאש געווען נאך ער האט געטראפן די אבידה, וואס איז בכלל די צושטעל? און ווי די ראשונים זענען מסביר, תוס' האט דא א געוויסע הסבר אבער די ראשונים זאגן א אנדערע הסבר, די ראשונים זענען מסביר אז די סיבה פארוואס מען זאגט אז ביי אבידה העלפט נישט יאוש, טאמער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען נאכדעם וואס די מענטש האט געטראפן די אבידה, איז ווייל ייאוש העלפט נישט טאמער די אבידה ליגט נאך ביים מענטש, פשט א מענטש וואס האט א חפץ און ליגט אין זיין רשות, ער ווייסט נאר נישט אז ס'איז ביי אים, און ער האט זיך מייאש געווען, איז אוודאי די ייאוש פועל'ט גארנישט, די ייאוש מאכט עס נישט הפקר, ייאוש העלפט נאר ווען ס'איז באמת נישט ביי אים, און ממילא זאגן די ראשונים, ווען איינער טרעפט יענעמ'ס אבידה, און יענער האט זיך נישט מייאש געווען, איז פשט אז דער מוצא האבידה, דער וואס האט געטראפן די אבידה, איז אין א געוויסע זינען א שומר יעצט פאר'ן בעל האבידה, און ממילא אין א געוויסע זינען איז די אבידה נאך ביי אים, און דערפאר העלפט נישט קיין ייאוש. מה שאין כן, ביי גזילה איז דא א צד צו זאגן, אז היות וואס דער גזלן האלט דאך נישט די גזילה פאר'ן בעלעבאס, פארקערט גאר, ער וויל נישט דער בעלעבאס זאל עס האבן, איז דא איז יא דא א צד צו זאגן, אז אפילו דער בעלעבאס האט זיך מייאש געווען נאכדעם וואס ער האט געגזל'ט העלפט די יאוש און דאס איז א גוטע קנין און דאס איז איין צד אבער די צווייטע צד איז אז נישט אז ניין ווי נישט ווי ס'איז אנדערש היות וואס באיסורא אתא לידיה איז העלפט נישט קיין קנין און די גאנצע יאוש איז סך הכל א דרבנן'דיגע קנין אזוי זאגט רבה דא צוויי צדדים צו זאגן לגבי יאוש צו ס'איז א דאורייתא'דיגע דין אדער א דרבנן'דיגע דין אבער דאס איז קלאר זאגט רבה אז יאוש העלפט יאוש איז קונה די שאלה איז סך הכל צו ס'איז א דאורייתא צו דרבנן, ור' יוסף אמר, ר' יוסף קריגט זיך אויף די צווייטע נקודה אויף רבה. דהיינו לגבי שינוי איז ר' יוסף אויך מודה אז שינוי העלפט, מ'האט געברענגט א ראיה פון א פסוק, מ'האט געברענגט א ראיה פון א משנה, אבער לגבי ייאוש זאגט ר' יוסף, ייאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן, אפילו מדרבנן איז ייאוש אויך נישט קונה. איתיביה ר' יוסף לרבה. פרעגט יעצט רב יוסף א קשיא אויף רבה, וויאזוי קענסטו רבה זאגן אז ייאוש איז קונה פרעגט רב יוסף א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט, עמיר זעהן דף צדיק ו' דא ביי אונז אין בבא קמא, אז גזל חמץ ועבר עליו הפסח, טאמער איינער האט געגנבעט חמץ, און ס'איז אריבער פסח, פשט די חמץ איז געווארן אסור בהנאה, איז די דין איז אומר לו הרי שלך לפניך, קען דער גזלן זאגן פארן באלעבאס, נעם דיר צוריק דיין חמץ, דא כ'האב עס געגזלט נעם עס צוריק, און אפילו יעצט איז עס אסור בהנאה, פון דעסטוועגן, היות ס'איז א היזק שאינו ניכר, קען ער צוריק געבן די חמץ אזוי ווי שטייט און גייט יעצט, והאי כיוון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש, פשט ביי די ציור, ברגע וואס עס איז געווארן פסח, איז קלאר אז די בעלבאס האט זיך מייאש געווען, ווייל די בעלבאס ווייסט דאך אויך אז ס'ווערט יעצט אסור בהנאה, איז פשט אז ייאוש איז זיכער געווען, יעצט ואי סלקא דעתך ייאוש קנה, טאמער ייאוש איז א קנין, איז אמאי אומר לו הרי שלך לפניך, דמי מעליא בעי שלומי ליה, פשט, טאמער ייאוש איז קונה, איז ברגע וואס איז געווארן פסח און די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, האט דאך דער גזלן קונה געווען דער חמץ, אז ער האט עס קונה געווען, קען ער עס מער נישט צוריק געבן, דארף ער צוריק געבן געלט. איז פארוואס שטייט אין די משנה אז ער קען זאגן הרי שלך לפניך, ער קען צוריק געבן די חמץ אליין, איז לכאורה א ראיה אז ייאוש איז נישט קונה, אמר ליה, ענטפערט רבה, כי קאמינא אנא, זה מתייאש וזה רוצה לקנות, האי זה מתייאש, וזה אינו רוצה לקנות, פשט ענפערט רבה, אז ווען האב איך געזאגט ייאוש איז קונה, נאר ווען דער גזלן וויל קונה זיין, דארט אוודאי איז ייאוש קונה, דאס איז אנדערש ווי שינוי, שינוי איז קונה אטאמאטיש, אבער ייאוש דארף זיין א רצון פון דעם גזלן דאס צו קונה זיין, מה שאין כן דא ביי חמץ איז דאך אוודאי אז דער גזלן וויל דאס נישט קונה זיין, וואס עפעס זאל עס וועלן קונה זיין ס'איז דאך אסור בהנאה, און ממילא דא זאגט די משנה טאקע אז דער גזלן קען צוריק געבן די חפץ די חמץ פארן בעלעבאס און זאגן הרי שלך לפניך. איתיביה אביי לרבה, פרעגט יעצט אביי א קשיא אויף רבה, וויאזוי קענסטו זאגן אז יאוש איז קונה? איז אזוי, שטייט אין א ברייתא, די פסוק זאגט אם עולה קרבנו, איז פון קרבנו זאגט די ברייתא דרשנ'ט מען ולא הגזול, אז דווקא א קרבן וואס איז נישט געגאזלט איז א גוטע קרבן אבער א קרבן וואס איז געגאזלט איז נישט קיין גוטע קרבן, ס'איז נישט עולה לרצון. יעצט אזוי, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט דא די ברייתא? יעצט, די גמרא פארשטייט מיט א פשטות, אביי פארשטייט מיט א פשטות, אז ס'רעדט זיך אז א מענטש האט גע'גזל'ט יענעמ'ס בהמה, ער האט עס מקדיש געווען אלס קרבן, און אויף דעם זאגט די ברייתא קרבנו ולא הגזול, אז די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן, איז ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אילימא לפני ייאוש למה לי קרא? פשיטא, פשט טאמער ס'רעדט זיך אז די באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען, איז פארשטייט זיך אז די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן, ווייל טאמער די באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען איז פשט די בהמה באלאנגט נאך פארן באלעבאס, אז די בהמה באלאנגט נאך פארן באלעבאס, איז די הקדש וואס די גזלן האט מקדיש געווען די קרבן, די הקדש איז סתם אזוי נישט קיין הקדש, און אז די הקדש איז נישט קיין הקדש, איז פארשטייט זיך אז די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן. איז אויף דעם דארף מען א פסוק, אלא לאו, לאחר ייאוש, שמע מינה, ייאוש לא קנה. נאר וואס דען, אוודאי רעדט זיך דא נאכדעם וואס די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען, און פון דא איז א ראיה אז ייאוש איז נישט קונה. וואס טייטש? טייטש אזוי, אפילו לויט די מאן דאמר אז ייאוש איז נישט קונה, דאס איז קלאר לויט יעדעם איינעם, דאס וועט מען באלד זען, אז ייאוש צוזאמען מיט שינוי רשות איז יא קונה, דהיינו יאוש צוזאמען מיט שינוי איז קונה. אויב אזוי, דא ווען א מענטש איז געגאנגען, ער האט גע'גנב'עט א בהמה פון יענעם און ער האט עס מקדיש געווען, נאכדעם וואס דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז אפילו אז מען זאגט דער יאוש האט עס נישט מקנה געווען פאר אים, דער יאוש איז נישט קונה, אבער דא איז דאך דא יאוש צוזאמען מיט שינוי רשות, ווייל יאוש איז געווען און שינוי רשות, ברגע א מענטש איז מקדיש עפעס איז דא שינוי רשות, ס'גייט אריין רשות פון הקדש. און ממילא ווי תוס' מסביר אזוי, טאמער דו זאגסט מיר אז יאוש איז נישט קונה, פארשטיי איך די לימוד פון קרבנו ולא הגוזל, פארוואס? וואס מיינט קרבנו ולא הגוזל? ווי תוס' איז מסביר, ס'איז א מצוה הבאה בעבירה, דהיינו די תורה וויל נישט זאלסט ברענגען א קרבן וואס איז א מצוה הבאה בעבירה, איז דא, די יאוש אליין האט נישט קונה געווען, וואס האט געהאלפן דעם קנין? די שינוי רשות. איז פשט, די גאנצע סיבה פארוואס מ'זאל יא קענען ברענגען דעם קרבן, איז ווייל ס'איז געווען דא א יאוש מיט שינוי רשות, איז דא א צד צו זאגן, אפשר קען מען ברענגען אזא קרבן, איז פארדעם שטייט אין פסוק קרבנו ולא הגזול, אז ניין, דאס איז א מצוה הבאה בעבירה, פשט, ווען דו האסט עס מקדיש געווען, דאס האט גורם געווען אז זאל געשען דא אן עבירה, דאס האט געמאכט די שינוי רשות, דאס האט גורם געווען אז יעצט קען מען מער נישט צוריק געבן די בהמה אליין, איז אויף דעם זאגט די תורה קרבנו ולא הגזול, כ'וויל נישט אזא קרבן, אבער פרעגט אביי צו רבה, לויט דיר אז יאוש אליין איז קונה, מען דארף נישט קיין שינוי רשות, אויב אזוי, ברגע וואס די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, איז די קרבן געווארן דעם גזלן'ס, די בהמה געווארן דעם גזלן'ס, איז יעצט אז די גזלן איז מקדיש די בהמה, און ער ברענגט עס אין בית מקדש אריין, אויף דעם איז שייך צו זאגן מצוה הבאה בעבירה? אויף דעם איז שייך צו זאגן קרבנו ולא הגזול? ס'נישט א מצוה הבאה בעבירה, ס'איז טאקע אמאל געווען דא אן עבירה, אבער למעשה נישט די הקדש האט געמאכט די עבירה, נישט די שינוי רשות האט געפועלט דא עפעס, די יאוש האט שוין אלס געפועלט. איז אויב אזוי איז די בהמה באמת זיינס, און פארוואס זאל ער עס נישט קענען מקריב זיין? איז א ראיה פון דא אז יאוש איז נישט קונה, נאר צוזאמען מיט שינוי רשות, איז פשט ווען די גנב האט עס מקדיש געווען דאס אליין האט גורם געווען אז זאל זיין דא א שינוי רשות, און אויף דעם זאגט די תורה קרבנו ולא הגזול איך דארף נישט אזא קרבן, איך דארף נישט א קרבן וואס די גאנצע הקדש האט גורם געווען אן עבירה, איז א ראיה אז יאוש איז נישט קונה. א קשיא אויף רבה, אמר ליה רבא, ענפערט רבא, פשט רבא פארענפערט רבה, זאגט רבא, ולטעמיך, לויט דיר הא דתניא, דאס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא רעדט פון א משכב הזב, א זב וואס זיצט אויף עפעס אדער ליגט אויף עפעס, ווערט די זאך וואס ער איז געזעצן אויף געלעגן אויף ווערט גערופן א משכב הזב, ס'איז מטמא אן אב הטומאה, איז שטייט אין א ברייתא, די ברייתא דרש'נט די פסוק וואס שטייט ביים זב משכבו, איז משכבו דרש'נט די ברייתא ולא הגזול, דהיינו דווקא די משכב הזב אליין ווערט טמא בטומאת משכב הזב, אבער טאמער א זב האט גע'גנב'עט א משכב, דעמאלטס ווערט עס נישט טמא אפילו ער איז געזעצן אויף דעם ווערט עס נישט טמא, מיט א טומאת משכב, יעצט אזוי היכי דמי, ביי וועלכע ציור מען איינזעצן די ברייתא, אילימא דגזל עמרא ועבדיה משכב, עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך אז א זב האט געגנבעט וואל פון איינעם, ער האט געמאכט פון דעם א משכב, און ער האט זיך אוועקגעזעצט אויף דעם, איז ביי דעם זאגסטו, אז משכב ולא הגזול, אז ס'ווערט נישט טמא מיט א טומאת משכב, ס'איז דאך אוודאי נישט אזוי זאגט די גמרא, ווייל מי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קנה, פשט טאמער א זב האט געגנבעט וואל און געמאכט פון דעם א משכב האט געמאכט פון דעם א בעט האט געמאכט פון דעם א מאטראץ, איז דאך ס'א שינוי מעשה, ער האט ממש געטוישט די זאך. שינוי מעשה, לויט יעדעם איינעם איז קונה, אויב אזוי הייסט עס נישט א גזול, איז עס זיינס, אז ס'איז זיינס, אוודאי ווערט עס טמא מיט א טומאת משכב, נאר וואס דען, אלא מאי אית לך למימר, דגזל משכב דחבריה, נאר אוודאי רעדט זיך דא, אז דער זב האט גע'גנב'עט א משכב פון יענעם, נישט ער האט גע'גנב'עט וואל, ער האט גע'גנב'עט יענעמ'ס משכב, איז אויף דעם זאגט דער פסוק, אז משכבו ולא הגזול, אז טאמער דער זב זעצט זיך אוועק אויף דעם ווערט עס נישט טמא. איז אויב אזוי זאגט רבא הוא הדין אזוי ווי דו זעסט דארט איין אז ס'רעדט זיך ווען די זב גנב'עט יענעמ'ס משכב, איז דא אויך די ברייתא דא וואס זאגט קרבנו ולא הגזול, רעדט זיך נישט אז איינער האט געגנב'עט יענעמ'ס בהמה און ער האט עס מקדיש געווען, נאר ס'רעדט זיך ער האט געגנב'עט יענעמ'ס קרבן, הכי נמי דגזל קרבן דחברי', פשט ער האט געגנב'עט יענעמ'ס קרבן און אויף דעם זאגט דער פסוק קרבנו ולא הגזול, אז טאמער א מענטש גזל'ט יענעמ'ס קרבן, איז קרבנו ולא הגזול, איז די קרבן נישט קיין גוטע קרבן, רשי זאגט צוויי פשטים, וואס טייטש די קרבן נישט קיין גוטע קרבן, איין פשט איז אז די ברייתא רעדט זיך לפני ייאוש, און די פסוק איז אונז דא מגלה אז אפילו ס'איז לפני ייאוש און די גזלן ברענגט די קרבן, העלפט נישט די קרבן פאר די ארגינעלע באלעבאס, א צווייטע פשט זאגט רשי אז ס'איז לאחר ייאוש, און די חידוש פון די פסוק איז אז אפילו ס'איז לאחר ייאוש העלפט נישט די קרבן פארן גזלן, פארוואס? ווייל יאוש איז טאקע קונה לויט רבא, אבער ווען איז יאוש קונה? ווען איינער גזל'ט פון א צווייטן, ווען איינער האט בא'גנב'עט יענעמ'ס בהמה און יענער האט זיך מייאש געווען, דעמאלטס קענסטו זאגן אז די יאוש איז קונה, אבער דא אז ער האט גע'גזל'ט א קרבן, העלפט נישט יענעמ'ס יאוש דיך מקנה צו זיין דעם קרבן, ווייל ס'באלאנגט אפילו נישט פאר יענעם, ס'באלאנגט פאר'ן באשעפער, איז פארדעם זאגט די ברייתא קרבנו ולא הגזול, אז די גזלן קען נישט יעצט ברענגען דעם קרבן אפילו די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען, אבער על כל פנים א קשיא אויף רבא פון די ברייתא איז נישט דא. איתיביה אביי לרב יוסף, פרעגט יעצט אביי צוריק צו רב יוסף א קשיא פון א משנה, פשט יעצט פרעגט אביי אויף רב יוסף וויאזוי קענסטו זאגן אז יאוש איז נישט קונה, וואס איז די קשיא, איז אזוי שטייט אין א משנה אין מסכת כלים, עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן, פשט אזוי, א שטיקל עור, א שטיקל לעדער, נארמאל א מענטש האט א שטיקל לעדער אינדערהיים איז יעדע זאך לאו דווקא ביי לעדער ביי יעדע זאך א זאך איז נישט מקבל קיין טומאה פאר ס'איז נישט קיין כלי סתם סתם זאגן א מענטש האט א שטיקל לעדער און ער פלאנט צו מאכן מיט דעם שיך איז די לעדער נישט מקבל קיין טומאה ווילאנג ס'ווערט נישט קיין שיך ווילאנג ס'האט נישט א נאמען פון א כלי ווילאנג ס'ווערט נישט א זאך וואס איז אבער טאמער א מענטש האט א שטיקל לעדער און ער האט נאך נישט מחליט געווען וואס ער גייט טון מיט דעם איז ווילאנג ער האט נאך נישט מחליט געווען איז עס טאקע נישט מקבל קיין טומאה אבער וואס איז טאמער ער טראכט א מענטש טראכט ביי זיך איך האב דעם שטיקל לעדער איך גיי גארנישט טון מיט דעם, איך גיי עס נוצן אזוי ווי ס'שטייט און גייט, איך גיי עס נוצן אויף א צודעק, אדער אויף א טישטוך, איז ברגע וואס דער מענטש טראכט דאס, איז פשט, ס'פעלט מער נישט יעצט אויס צו טון עפעס מיט די לעדער, ווילאנג מ'האט געוואלט מאכן שיך מיט דעם צו וואס צו וואס זאל נאר נישט זיין, האט אויסגעפעלט דא א פעולה א מלאכה, האט עס נישט געהאט א דין פון א כלי, אבער ברגע וואס דער מענטש טראכט, איך גיי עס נוצן אזוי ווי ס'שטייט און גייט, איז די מחשבה אליין געבט עס א דין פון א כלי, און ס'איז מקבל טומאה, אזוי זאגט די משנה אין כלים, אבער ושל עבדן, איינער וואס ארבעט מיט לעדער, ער פארקויפט לעדער, איז אין מחשבה מטמאתן, זיין מחשבה איז נישט גורם זאל מקבל זיין טומאה ווייל אפילו אז דער עבדן עט מחליט זיין אז ער גייט עס נוצן אלס טישטוך קען זיין מארגן עט ער מחליט זיין ער גייט עס פארקויפן און יענער וויל מאכן שיך מיט דעם איז פשט אז זיין מחשבה העלפט גארנישט על כל פנים זאגט די משנה ווייטער של גנב מחשבה מטמאתן של גזלן אין מחשבה מטמאתן פשט אזוי אונז האבן שוין געזען ס'דא א חילוק צווישן א גנב און א גזלן אַ גנבֿ גנבֿעט עפּעס באַהאַלטענערהײט, אַ גזלן גזלט עפּעס אָפֿענערהײט מיט געװער אין דער האַנט, איז תּנא קמא האַלט, אַז װען אַ גנבֿ האָט עפּעס געגנבֿעט, איז ברגע, װאָס דער באַלעבאָס, מע האָט געגנבֿעט פֿון אים אַ זאַך, האָט זיך דער באַלעבאָס גראָד מײאש געװען. פֿאַר װאָס? װײַל ער װײסט נישט, װער האָט געגנבֿעט, װאָס איך עט טרעפֿן דער, װאָס האָט געגנבֿעט, כ'על אים קײנמאָל נישט טרעפֿן, האָט זיך גראָד מײאש געװען. אױב אַזױ, ברגע, װאָס דער באַלעבאָס האָט זיך מײאש געװען, האַלט דער תּנא קמא, איז דער גנב קונה דעם זאך, און ממילא א גנב וואס האט גע'גנב'עט א שטיקל לעדער און דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, קען דער גנב מיט זיין מחשבה קובע זיין אז ער גייט עס נוצן אזוי ווי שטייט און גייט, און פון יעצט און ווייטער איז עס מקבל טומאה. מה שאין כן א גזלן, דא האלט דער תנא קמא אז היות וואס מען ווייסט ווער דער גזלן איז, איז דא האט זיך דער באלעבאס נישט מייאש געווען, ווייל דער באלעבאס טראכט ביי זיך, איך ווייס ווער דאס איז, מארגן העב איך אים אריינשלעפן אין בית משפט אריין, כ'וועל צוריק קריגן די שטיקל לעדער. איז דא היות וואס דער באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען, איז די מחשבה פון דעם גזלן איז גארנישט ווערט, ווייל ס'איז נישט זיין לעדער. אזוי האלט דער תנא קמא, רבי שמעון אומר פונקט פארקערט, חילוף הדברים, של גזלן מחשבה מטמאתן, ושל גנב אין מחשבה מטמאתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים, דהיינו רבי שמעון האלט פארקערט, אז ביי א גזלן, א מענטש איז אריינגעקומען צו יענעם מיט געווער און צוגענומען יענעמס א זאך, איז יענער געט גראד אויף, ער איז זיך גראד מייאש, א גנב טראכט ער מ'עט נאך כאפן דעם גנב, אבער על כל פנים, סיי לויט דער תנא קמא סיי לויט רבי שמעון וואס זעט מען דא, ושמע מינה יאוש קונה, זעהט מען דא קלאר אז יאוש איז קונה, נאר מען קריגט זיך סך הכל ביי וועם האט זיך מייאש געווען צו ביים גנב צו ביים גזלן, אבער ברגע וואס דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, זאגן ביידע אז דער גנב צו דער גזלן איז מיט א מחשבה קען ער מטמא זיין דעם זאך קען ער מטמא זיין דעם לעדער, זעהט מען אז יאוש אליין איז קונה, איז א קשיא אויף רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט אז יאוש איז נישט קונה, אמר ליה, ענפערט רב יוסף ניין, הכא במאי עסקינן, כגון שקיצען, פשט דא רעדט זיך נישט סתם אז ס'איז געווען ייאוש, חוץ פון די ייאוש איז אויך געווען דא א פעולה, ס'איז אויך געווען דא א שינוי, ער האט געמאכט דא א קיצוע, קיצען, קיצען איז טייטש אז מ'האט געשניטן דעם לעדער ארום און ארום פון אלע זייטן גראד צו מאכן די עקן, איז דא אוודאי א ייאוש צוזאמען מיט א שינוי, איז אוודאי מקנה די זאך פארן גזלן צו פארן גנב, איז פארדעם איז די גזלן און די גנב דאס קונה, פארדעם מיט א מחשבה קענען זיי עס מטמא זיין, אבער ייאוש אליין? מהיכי תיתי אז יאוש אליין העלפט? איי, מתקיף לה רבה בר רב חנן, פרעגט אבער רבה בר רב חנן, וויאזוי קענסטו זאגן אז דא רעדט זיך שקיצען אז מ'האט געמאכט א שינוי, און דייקא ווייל מ'האט געמאכט א שינוי פארדעם איז מען עס קונה, והלא עיצבא שנו כאן, דהיינו די משנה דא רעדט זיך פון א עיצבא, עיצבא דאס איז אזא מין טיש וואס איז געמאכט פון לעדער. יעצט ועוצבה, אין צריכה קציעה, די דרך פון דעם עוצבה איז אז דאס דארף נישט קיין קציעה, מען דארף דאס נישט שניידן, פשט, מאכן שיין די עקן ביי עוצבה פעלט נישט אויס, מען קען עס טון ס'מאכט עס שענער, אבער ס'פעלט נישט אויס ס'הייסט שוין א כלי אפילו פארדעם וואס מען מאכט שיין דעם עקן, יעצט ווי ווייסט מען אז מען רעדט דא פון א עוצבה, ווייל דתנן, איין משנה פריערט, שטייט דארט אין די משנה, אז כל מקום שאין חסרון מלאכה, מחשבה מטמאתו, פשט יעדע זאך וואס פעלט נישט אויס מ'זאל עפעס צולייגן דערצו, איז די מחשבה אליין איז גורם ס'זאל ווערן א כלי, יש חסרון מלאכה טאמער מ'דארף עפעס צוארבעטן מיט דעם לעדער, איז אין מחשבה מטמאתו איז א מחשבה אליין נישט גענוג, חוץ מן העוצבה, חוץ פון א עוצבה, וואס א עוצבה, היות וואס די דרך איז אז ס'דא מענטשן וואס מאכן דאס שיין אבער ס'פעלט נישט אויס, און ממילא די מחשבה אליין איז דאס מטמא, אזוי שטייט איין משנה פריערט, יעצט אויב די משנה פריערט זאגט די משנה אזא זאך אז א עוצבה, ביי א עוצבה איז א מחשבה אליין גענוג, איז לכאורה די נעקסטע משנה רעדט זיך אויך פון א עוצבה, פשט די נעקסטע משנה זאגט טאקע די משנה וויאזוי מען קען מאכן א עוצבה פאר אן עוצבה וועמענס מחשבה איז גורם אז א שטיקל פעל זאל ווערן א עוצבה, איז פשט אז מען רעדט דא פון אן עוצבה וואס א עוצבה דארף נישט קיין קציעה, איז לכאורה רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס איז נישט געווען קיין קציעה, און ווי תוס' זאגט נאך מער אפילו מ'וועט מאכן קציעה מ'וועט שיין מאכן די עקן, דאס הייסט נישט קיין שינוי, היות וואס דאס דארף נישט האבן קיין קציעה, איז די קציעה הייסט ניטאמאל א שינוי. איז ווייטער, אויב אזוי, פארוואס עפעס א גנב, א גזלן, וואס האט מחליט געווען צו מאכן פון א שטיקל לעדער א עוצבה, זאגט די משנה אז די מחשבה העלפט, פארוואס? ער האט דאך נישט געמאכט קיין שינוי, מוז זיין אלס די יאוש אליין איז לכאורה ווייטער א ראיה אז יאוש אליין איז קונה. איז וויאזוי זאגט רב יוסף נישט אזוי? אלא אמר רבא, ממילא זאגט רבא, האי מילתא קשי בה רבה לר' יוסף עשרין ותרתין שנין, די קשיא האט רבה געהאט אויף ר' יוסף צוויי און צוואנציג יאר ולא איפרק ער האט נישט געהאט קיין תירוץ עד דיתיב ר' יוסף ברישא ופרקה ווילאנג ר' יוסף איז נישט געווארן ראש ישיבה, ווען ער איז געווארן ראש ישיבה האט ער געהאט א ספעציעלע סייעתא דשמיא עס איז אים בייגעפאלן די תירוץ, וואס איז די תירוץ? זאגט ר' יוסף אזוי, שינוי השם כשינוי מעשה דמי, דהיינו ווען א זאך טוישט זיך די נאמען איז פונקט ווי שינוי מעשה, פארוואס? ווייל שינוי מעשה מאי טעמא, פארוואס ווען עפעס טוישט זיך בפעולה, בפועל ממש, זאגט מען אז די גזלן איז דאס קונה, ווייל התם מעיקרא עצים, השתא כלים. למשל ביי די משנה הגוזל עצים ועשאן כלים, דארט איז געווען א שינוי מעשה, פארוואס איז טאקע די גזלן קונה מיט א שינוי מעשה, ווייל פארדעם האט עס געהייסן האלץ, יעצט הייסט עס כלים. פשט די גאנצע שינוי מעשה איז אויך תלוי אין א שינוי השם אלץ ליגט אין דעם נאמען, איז שינוי השם נמי, מעיקרא קרו ליה משכא, השתא אברזין, פשט, די, עור, די שטיקל פעל אויכעט פארדעם האט עס געהייסן עור, יעצט הייסט עס אברזין, רש"י זאגט אברזין אויף אראמיש איז א עוצבה. פשט, דא, טאקע ס'איז נישט געווען קיין שינוי מעשה, פשט ס'איז נישט געווען קיין קציעה, אבער א שינוי השם איז דא, איז פארדעם קען זיין דאס איז די טעם וואס די גנב און די גזלן קענען מטמא זיין דעם עור מיט א מחשבה, ווייל מיט זייער מחשבה זענען זיי גורם א שינוי השם, איז יאוש צוזאמען מיט שינוי השם, דאס אוודאי איז מקנה דעם חפץ פארן גזלן, אבער ייאוש אליין? מהיכי תיתי אז ייאוש אליין זאל העלפן? זאגט רב יוסף אז ייאוש אליין העלפט נישט. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי זאגסטו מיט אזא פעסטקייט אז שינוי השם איז קונה, והרי מריש דאיכא שינוי השם דמעיקרא כשורא והשתא טללא, פשט מריש דאס איז א באלקן וואס דארט איז דא א שינוי השם, א באלקן וואס מען נוצט מען פאקט עס אריין אין א דאך, איז פארדעם הייסט עס א באלקן, א קורה, נאכדעם וואס ליגט אינעם דאך הייסט עס מער נישט א באלקן, ס'הייסט א דאך, ס'הייסט א גג. יעצט ותנן, מ'האט געלערנט א משנה און די משנה זאגט אין גיטין, על המריש הגזול שבנאו בבירה, אז טאמער איינער האט גע'גנב'עט א באלקן פון יענעם, און האט עס אריין געבויט ביי זיך אין שטוב ביי זיך אין פאלאץ, איז די דין איז שנוטל דמיו מפני תקנת השבים, די דין איז אז טאמער דער גזלן וויל תשובה טוהן, דארף ער נישט יעצט צונעמען זיין גאנצע פאלאץ און צוריק געבן דעם באלקן, נאר ער קען באצאלן געלט, פארוואס? אלס תקנת השבים, כדי מענטשן זאלן וועלן תשובה טוהן, אז מ'העט זאגן פאר א גזלן דו מוזט צונעמען די גאנצע פאלאץ, וועט ער נישט וועלן תשובה טון איז וואס זעהן מיר דא? טעמא מפני תקנת השבים אז אלס תקנת השבים דארף ער נישט צונעמען די פאלאץ אבער הא לאו הכי הדר בעיניה אז נישט ווען נישט תקנת השבים וואלט ער דאס געדארפט ארויסנעמען פון זיין דאך און צוריק געבן פארן נגזל איי פארוואס ס'איז דאך געווארן דא א שינוי השם אז ס'איז געווארן א שינוי השם לכאורה לויט יעדעם איינעם איז די גזלן דאס קונה און וואס זעהט מען דא זעהט מען דא אז שינוי השם איז גארנישט מיט נישט אמר רב יוסף ענפערט רב יוסף ניין מריש שמו עליו פשט אפילו נאכדעם וואס מ'בויט עס אריין אינעם שטוב הייסט עס נאך אלץ א באלקן ס'הייסט נאך אלץ א מריש ווי זעהט מען דאס? דתניא מ'האט געלערנט א ברייתא, די נביא זאגט אין יחזקאל האט געהאט דארט א נביאה, אויף די צורה פונעם בית המקדש שטייט דארט צלעות הבית והעבים, איז צלעות הבית וואס מיינט דאס? אלו המלטטין, דאס איז אזעלכע מסגרות אזעלכע פרעימס וואס מ'האט געלייגט ארום די פענסטערס ארום די טירן ארום באלקענעס ווי רשי זאגט, עכ"פ נישט דאס דיקע דיקע איז עס שטייט דא ווייטער והעבים, אלו המרישות, עבים ס'טייטש מרישות פשט די באלקענעס, זעהט מען דא אז אפילו נאכדעם וואס ליגט אין א דאך הייסט עס נאך אלץ א מריש, איז פאר דעם דארט טאקע ביי די מריש הגזול איז ווען נישט תקנת השבים וואלט מען געדארפט צוריק געבן די מריש ווייל ס'איז טאקע נישט דא קיין שינוי השם אבער ווען ס'איז דא א שינוי השם איז אוודאי די שינוי קונה און פאר דעם טאקע איז די גנב און די גזלן וואס האט גע'גנב'עט דעם שטיקל פעל און געטראכט צו מאכן פון דעם א עיצבא איז די סיבה וואס זענען עס קונה איז נישט אלס די יאוש נאר ס'איז אלס די שינוי השם רבי זירא אמר רבי זירא פארענטפערט די משנה פון מריש הגזול אויף אן אנדערע אופן זאגט ער שינוי החוזר לברייתו בשינוי השם לא הוי שינוי פשט דארט איז עס א שינוי השם וואס מען קען צוריק טוישן פשט די באלקן נאכדעם וואס דו נעמסט ארויס פון די דאך ווערט עס צוריק א באלקן איז דארט פארשטייט זיך אז דאס הייסט נישט קיין שינוי השם ווייל א זאך וואס טוישט זיך אויף צוריק הייסט נישט קיין שינוי השם מה שאין כן ביי א עיצבא איז נישט דא א זאך צוריק טוישן איז ממילא נישט קיין קשיא פונעם מריש הגזול. פרעגט אבער די גמרא ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו מי הוי שינוי? פשט איז משמע אז פיין אז א שינוי וואס איז נישט חוזר לברייתו א שינוי השם סתם הייסט יא א שינוי איז אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי א שינוי השם הייסט דען א שינוי? והרי צינור דמעיקרא קציצתא והשתא צינורא, א מענטש מאכט א צינור וואס פאר די צינור פאר עס איז דא א צינור הייסט עס א שטיקל האלץ, א מענטש נעמט א ברעטל האלץ מאכט פון דעם א צינור קודם איז געווען א ברעט האלץ שפעטער הייסט עס א צינור, ותניא און מען האט געלערנט א ברייתא, די ברייתא רעדט דארט לגבי א מקווה די דין איז ביי א מקווה וואס ס'איז נישט דא אין דעם קיין מ' סאה איז חזל האבן קובע געווען אז דריי לוג מים שאובים טאמער ס'גייט אריין ס'פאלט אריין אין מקווה וואסער וואס נישט פשט האט אראפגערעגנט וואסער נאר די וואסער איז געלעגן אין א כלי הייסט עס מים שאובים, פסל'ט אפ די מקווה, איז די ברייתא זאגט אזוי, צינור שחקקו ולבסוף קבעו, פוסל את המקווה, פשט טאמער א מענטש האט גענומען א צינור, ער האט געמאכט פון דעם א צינור, נאכדעם האט ער עס אראפגעלייגט אינעם ערד, האט עס קובע געווען אינעם ערד, און יעצט פארט וואסער פונעם צינור אריין אין מקווה אריין. איז היות וואס דער צינור איז געווען א כלי פאר מען האט עס קובע געווען אין די ערד האט עס א נאמען פון א כלי פשט די וואסער וואס פארט דארט אריבער אין דעם צינור האט א דין פון מים שאובים וואס פסל'ט די מקווה אבער קבעו ולבסוף חקקו וואס איז טאמער איינער האט גענומען א ברעטל האלץ ער האט עס קובע געווען אינעם ערד ער האט עס מחבר געווען צו די ערד יעצט האט ער אויסגעגראבן אינעם האלץ א צינור איז דא אינו פוסל את המקווה דא פסל'ט עס נישט די מקווה פארוואס ווייל דאס הייסט נישט א כלי עס הייסט כאילו ער האט געגראבן אין די ערד יעצט ואי אמרת שינוי השם מילתא היא טאמער דו האלטסט אז שינוי השם איז אזא געוואלדיגע זאך, וואס איז קונה, איז אפילו קבעו ולבסוף חקקו נמי ליפסל, איז אויב אזוי זאל מען דא אויך זאגן, אפילו א מענטש האט קודם קובע געווען א ברעטל האלץ אין די ערד און נאכדעם האט ער געמאכט דא א צינור, למעשה די נאמען האט זיך געטוישט, אז די נאמען האט זיך געטוישט, איז עס א נייע זאך, וואלט עס געדארפט האבן א נאמען פון א כלי, וואלט עס געדארפט פסל'ען די מקווה. זעהט מען לכאורה דא אז שינוי השם איז גארנישט, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, שאני שאיבה דמדרבנן היא, די גאנצע פסול פון מים שאובים איז א דרבנן'דיגע פסול, און ממילא חזל האבן נישט מחמיר געווען, זיי האבן געזאגט אז טאמער דער מענטש האט'ס קודם קובע געווען אין די ערד, און נאכדעם איז די וואסער אריבער, און נאכדעם האט מען געמאכט פון דעם א צינור, דא האבן חזל נישט מחמיר געווען, דא האבן זיי געזאגט ס'פסל'ט נישט די מקווה. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי אפילו דרישא נמי, אויב אזוי, פארוואס ווען מ'האט קודם געמאכט פון דעם א צינור און נאכדעם קובע געווען אין די ערד פארוואס דארט איז אנדערש? פארוואס דארט זענען חזל יא מחמיר און דארט זאגן זיי ס'פסל'ט די מקווה? ענטפערט די גמרא, התם איכא תורת כלי עליו בתלוש, הכא אין תורת כלי עליו בתלוש, פשט ווי נישט ווי, דארט האט'ס געהאט א נאמען פון א כלי פאר מ'האט'ס מחבר געווען צו די ערד, אז ס'האט געהאט א נאמען פון א כלי פאר מ'האט'ס מחבר געווען, דא האבן חזל מחמיר געווען, אבער טאמער. ס'האט הערשט געקריגן א נאמען כלי, ס'איז הערשט געווען א שינוי השם נאכדעם וואס מ'האט עס קובע געווען אין די ערד, דא האבן חזל נישט מחמיר געווען, אבער ווייטער, אוודאי שינוי השם איז א געוואלדיגע זאך, שינוי השם איז קונה, אבער דא האבן חזל נישט מחמיר געווען, היות וואס ס'האט נישט געהאט א נאמען כלי, איידער מ'האט עס מחבר געווען צו די ערד.